שטייט ווייל דא איז די ענין דא עפענען די אויגן אביסל, להדליק נר, אביסל די לעמפל געבן א מאך אויף די מח, פארשטיין אז ווי זאגט ער על ידי כהניך הקדושים, על ידי כהניך הקדושים זאגט ער כהן איז גימטריא פינף און זיבעציק, בטחון, בטחון גימטריא, נאר פון דעם איז געווארן די ניסים. אנחנו בשם השם אלקינו נזכיר. אין יעדן מצב, אין יעדן מצב בטחון. דערפאר זאגט מען יושב בסתר, דער אבודרהם זאגט, דער אבודרהם איז עס סדר תפילה פון מוצאי שבת, ער זאגט אז אין גאנץ יושב בסתר איז נישטא קיין אות ז', זאגט דער אבודרהם, פארוואס? דאך אין אין אות ז' בכל אופ אין יושב, אין גאנץ יושב בסתר כי הבוטח בשם אינו זקוק לכלי זיין, ואויביו נופלים תחתיו ומתבטלים ממנו כל הפגעים רעים. דאס הייסט דאך אין די גמרא ווער ס'ווייסט אין שבועות ט ו ווען מ'האט מוסיף געווען על העזרות דארט אין די גמרא ווען מ'האט מוסיף געווען מ'האט דאך געדארפט זאגן שיר של פגעים די גמרא דא צוויי צוויי דא שיר של פגעים אדער שיר של נגעים די גמרא זאגט אדער ווייל שטייט דארטן ונגע לא יקרב באהלך און דו ווילסט רופן א שיר של נגעים דו ווילסט רופן א שיר של פגעים אין שבועות ט ו ווייל עס שטייט יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש וואס טייטש שיר של פגעים מ'זאגט עס דערפאר גלייך נאך די חנוכה לעכט. וואס איז דאס פגעים? איז רש י זאגט דארטן אויפן פלאץ אין שבועות ט ו, פגעים מזיקין שפוגעים בבני אדם להזיק. און פאר דערפאר זאגט מען יושב בסתר, ווייל דער בוטח בשם ווערט ניצול פון די אלע פגעים רעים, און רבותי הערט א לשון פון ראשונים, א לשון פון חינוך אין מצוה תקי ב. ער מסביר דארטן ער רעדט דארטן ארום ווייל אזוי טאר מען דאך נישט מען טאר דאך נישט להתרפאות בדברי תורה מען טאר דאך נישט מען טאר דאך נישט להתרפאות בדברי תורה און דארטן האט מען געזאגט שיר של פגעים זאגט די גמרא מען האט דאך געזאגט ווי אזוי האט מען געזאגט די שיר של פגעים מען טאר דאך נישט מתרפא זיין מיט מיט פסוקים הערט א לשון רבותי א לשון פון ראשונים כמלאכים איר גייט עס זאגן ביי די חנוכה לעכט זיבן מאל יושב בסתר הערט וואס דער חינוך זאגט ופירוש פגעים

זאגט ער שיש בהם דברים, זיי זיך מתבונן אין דעם מזמור זאגט דער חינוך, יש בהם דברים יעוררו נפש היודע אותם, פארשטיין די פירוש המילות, לחסות בשם יתברך ולהשים כל מבטחו ולקבוע בלבבו יראתו ולסמוך על חסדו וטובו, זיך פארלאזן נאר אויפן אייבערשטן, על חסדו וטובו.

כי אתה השם מחסי, דער הייליגער חתם סופר שרייבט אין פרשת בחוקותי, ווער האט בטחון, איך בין נישט אין די מדריגה, איך האב יעצט פארגעליינט א חינוך, יא? איר ווייסט וואס א קמיה דאס איז? א קמיה ומתוך התעוררות על זה, יהיה נשמר בלי ספק מכל נזק, א מצרך מבוקש ביותר, ניין? אויב א מענטש טראכט ווי איך בין דאך אבער נישט אין די מדריגה, די חתם סופר זאגט א מורא'דיגע ווארט זכותו יגן פרשת לך וויער זיי, ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו, וואס איז די כפל? נישט אזוי, פונקט ווי יעדער איינער זאגט איך בין אין בטחון, איך בין בטחון, איך בין שוואך, איך בין ווייט, דו דו זאלסט מאכן השתדלות וויפיל דו קענסט, שפעטער זאגט די אייבערשטער צו והיה ה' מבטחו איך וועל שוין מאכן, דאס איז די אנהייב, ברוך הגבר אשר יבטח בה' דו הייב אן, הייב אן וויפיל דו קענסט יא, זיי נישט מיט נאז אין דרערד אריין.

ער האט זיך געבעטן עס למעשה וואס אלע פרעגן וואס איז געווען די תביעה אויף יוסף הצדיק ער זיצט צוועלף יאר ער זיצט דארטן צען יאר אין בור יא ער טאר נישט בעטן השתדלות כי אם זכרתני והזכרתני וואס איז דא געווען רבי שלמה קלוגער זאגט עפעס א אינטערעסאנטע ווארט ער זאגט אבער ווען איז געווען דער נידון? ווען איז ער ארויס דער שר המשקים? בעוד שלושת ימים? בעוד שלושת ימים? נאך צוויי טעג איז ער דא מיט דיר, יא? וואס ברענט דיר יעצט צו רעדן פון אים? האסט נישט געהאט קיין צייט נאך צוויי טעג? נאך צוויי טעג דער אייבישטער? מען דארף מאכן השתדלות אבער האסט געהאט צייט נאך צוויי טעג? זאגט רבי שלמה קלוגער פאר די צוויי טעג איז יום לשנה ויהי מקץ שנתיים ימים. אויף די צוויי טעג דאס כי אם זכרתני והזכרתני אויף יעדן זכרתני איז אריבערגעגאנגען א יום הזיכרון וואס מען האט שוין דיר נישט געזען. ס'איז אביסל א לימוד.

און די אנדערע זייט איז געשטאנען מאה ושמונים אלף ראשי גייסות, דארטן האבן זיי געשטאנען און געשריגן כל מי שמזכיר שם שמים ידוקר בחרב, און דא איז געשטאנען יהודה המכבי זאגט די מדרש קפץ קפיצה אחת לתוכם וצעק ואנחנו בשם ה' אלקינו נזכיר, און געשאסן און געפלויגן קוף זיין אלף, די ברידערס פון די אנדערע זייטן אלע געפלויגן פגרים מתים, זאגט האט איר שוין געזען אז דרײַצן בחורים האבן געוואונען דארטן וויפיל? מאה ושמונים אלף ראשי גייסות. פיין. דו, פארוואס צינדסטו דעם לעכטל? ווייל א לעכטל וואס האט געקענט צינדן איין נאכט האט געברענט אכט טעג, יא? פיין.

ווען ס'ווערט אזוי טונקל, דעמאלטס, דעמאלטס איז מצוה די חנוכה לעכטלעך די אמונה, די, מען שטופט, ווען ס'ווערט חלילה וחלילה אזוי אביסעלע, ווען ער דארף חיזוק, ווען ס'איז תשקע החמה לא עלינו, דעמאלטס, דעמאלטס זאלסטו וויסן אז ס', אז ס'גייט ווערן לעכטיג, דעמאלטס מאך א להדליק נר, להדליק נר האמונה, און די וועלט זאגט, אז פארוואס מאכט מען הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום, נאר די שכוי? דער שועל ווייסט נישט להבחין בין יום ולילה? דער שועל ווייסט נישט? אלע ווייסן די שכוי ווען איז קריאת הגבר ווען ווען איז א שכוי ווען איז קריאת הגבר ווען ס'איז נאך טונקל ער ווייסט ווען ס'איז נאך טונקל אז באלד טוט זיין לעכטיג ער ווייסט ווען ס'איז נאך טונקל אז באלד טוט ווערן לעכטיג מצותה משתשקע החמה דעמאלטס זאלסטו מאכן א להדליק נר דען וואס איז ביי פרק שירה וואס זאגט די תרנגול לישועתך קויתי ה' ווען ס'איז טונקל דעמאלטס שרייט ער לישועתך קויתי ה' ער ווייזט דערויף ער רופט צום אייבערשטן. דאס איז אביסל אריינווארצלען, ווייל די קריאת הגבר איז דאך נאך ווען ס'איז טונקל, די קריאת הגבר, איך ווייס רבי ישראל יענקל פישער האט דארטן געזען איינער זאגט פון הנותן לשכוי דארטן עלף אזייגער נאך אינדערפרי האט אים געזאגט דיין שכוי האט מען שוין לאנג געשאכטן, עס שטייט על כל פנים אבער הנותן לשכוי איז דאך די טייטש פון זון, דאס איז אביסעלע ליכטיג מאכן, דאס איז די תכלית פונעם יום טוב להדליק נר, אנצינדן גוט אויפן גרעסטן פארנעם, אויפן גרעסטן פארנעם עס אנצוצינדן.

האט מען כרם חמד ברענגט עס שטייט אין מדרש די וואך אויך אין מדרש רבה און נאך אין מדרש תנחומא ביידע אויף אביסל אנדערע נוסח יעדע אז ווען מען האט געכאפט בנימין מיט די גביע ווען מען האט זיי האבן געכאפט סוף פרשה מען האט געכאפט בנימין ביי די גביע שטייט אז אלע ברידערס האבן אים געשלאגן ווי. דא בין כתפיו אדער כתפיו האבן זיי אים געשלאגן מ'האט אים געבן קלעפ מ'האט אים געבן דא כתפיו קלעפ זיי האבן געשריגן אזוי שטייט אויך אין רבה און אויך אין תנחומא אז היו עומדים מחבטין לבנימין על כתפיו האבן אים געקלאפט די ברודערס האבן דא געגעבן קלעפ מ'האט אים געשריגן גנבא ברא דגנבתא ביסט א גנב בן גנבת דיין מאמע האט געגנב'עט די תרפים דיין מאמע האט מבייש געווען אונזער טאטן און דו ביסט אונז מבייש וכו' מ'האט אים געבן דא קלעפ דער מדרש זאגט וועגן די קלעפ וואס ער האט געכאפט דא בין כתפיו האט ער זוכה געווען.

ט, איינער האט נישט געגעבן קיין קלעפ? ווער האט נישט געגעבן קלעפ? יהודה, פארוואס? ווייל יהודה כי עבדך ערב את הנער, ער איז א ערב, טאר נישט שלאגן, מה לי קטלא כולה מה לי קטלא פלגא, ער מוז אים צוריק ברענגען גאנצערהייט. זאגט ער, עס האט אים געפעלט די רצועה דערפאר איז די מזבח נישט געווען ביי אים, ורצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה! ורצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי. איי, די מזבח איז נישט געווען בחלקו של בנימין, פארוואס? ווייל ס'האט אים געפעלט איין רצועה פון יהודה. והיה בנימין הצדיק מצטער עליה לבולעה בכל יום איי א שאד איך האב נאך די רצועה, ווען איך כאפ נאך דעם פליק פון יהודה האב איך דאך דעם גאנצן מזבח. דער אייבערשטער זאל אונז אפהיטן פון רצועות און אפהיטן פון נסיונות, עס זאל אפגעהיטן ווערן, אבער די ווארט איז א מורא'דיגע ווארט. די ווארט איז א מורא'דיגע ווארט, רצועה היתה יוצאת מחלקו, דערפאר האט אים געפעלט די מזבח, וואס איז טייטש אויף יעדן קלעפל, אויף יעדן בזיון, אויף יעדן, קוקט אריין די מדרשים וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, פארוואס האט זי געהאט קינדער, כי שנואה לאה, די עולם פארשטייט דאך כי שנואה לאה ביי יעקב אבינו, קוקט אריין אין מדרש, אין מדרש שרייבט מען ווייל זי האט געהאט בזיונות מען האט איר בארעדט וועגן די סימנים די מעשה, כאילו דו האסט דא עפעס א חלק אין דעם געשעפט אין דעם גניבה דא, דאס מען האט איר בארעדט בזיונות דערפאר ויפתח את רחמה דערפאר איז זי געהאלפן געווארן מיט א קינד, וירא השם כי שנואה לאה, די בזיונות וואס איז אריבער.

אויף איין פיס? דו קענסט מאכן קאדאשקעס אויף איין פיס? ווי? וויאזוי שטייסטו אויף איין פיס מאכסטו אזויפיל קאדאשקעס? איר ווייסט וואס די דריידל האט גענטפערט? איך האב טאקע נישט קיין שום כח, און זאלסט וויסן מיין כח פאל איך גלייך. נאר איינער האט מיר געדרייט, און כ'דריי זיך נאר מיט זיין כח, וויפיל ער האט משרטט געווען, וויפיל כח ער האט אריינגעגעבן אזויפיל דריי איך זיך. ס'ענדיגט זיך דאס, פאל איך טאקע. דאס זאל דער מענטש וויסן, אסאך מאל א מענטש דרייט זיך על רגל אחת, דארף חתונה מאכן קינדער, און ארום און ארום, ער דרייט זיך על רגל אחת, ער ווייסט נישט ווי דרייט מען זיך דא. די ווארט איז איין זאך, איינער דרייט דא פון אויבן, איינער דרייט דא פון אויבן, און כל זמן דרייט זיך פון אויבן איז זיי פרייליך און ליכטיג און לוסטיג, מיטן דעם עס דרייט זיך פון אויבן. יא. ראה מבורך רבותי, ראה מבורך, ס'דא א ווארט ר' משה לייב סאסובער, ער זאגט די פך אחד וואס מען האט געטראפן פך אחד של שמן, מונח בחותמו של כהן גדול, זאגט ער א מורא'דיגע חיזוק, זאגט ער א מורא'דיגע חיזוק, ס'דאך ידוע וואס שטייט אין ש"ך על התורה, אז דאס איז געווען ויצעק שמן על ראשו ביי יעקב אבינו, און אויף דעם איז ער צוריק געגאנגען פכים קטנים, און דאס איז געווען די פאך שמן מנחה וכוס שמן של כהן גדול, דאס איז אלס געווען די פך שמן מונח בחותמו של כהן גדול, דאס איז געווען די פכים קטנים. יא זאגט ר' משה לייב סאסובער, לאז זיך אביסל מתבונן, פון ווי איז געווארן די יום טוב און ווי איז געווארן די נס, פון א פך אחד קטן מונח בחותמו של כהן גדול, א מענטש מיינט די קלייניקייט, וואס העט עס מיר שוין העלפן אין רוחניות, די קליין, כ'על מאכן די קלייניקייט, כ'על שוין געהאלפן ווערן, א קליין איז דאך ממש גארנישט. ווילסט וויסן דער יום טוב איז געווארן פון א קלייניקייט? א קלייניקייט וועסט זיך נעמען, זאגט ר' משה לייב, א פך קטן פון דעם וועט ווערן יום טוב אין די וואכן וועט ווערן פון דעם יום טוב אין די וואכן, זאגט ער אזוי, די איינציגסטע שיעור אין חזל, חצי שעה, האסט געהערט אז א שיעור חצי שעה, מצה וויפיל צייט קענסטו עסן א גאנצע נאכט, אפילו מ'נעמט חצות, ס'איז עד חצות, אבער אזא האלבע שעה, האסט געהערט אמאל א מצוה וואס איז נאר א האלבע שעה, יא האסט געהערט, תפילין קענסטו לענגער, האסט געהערט עפעס א מצוה וואס איז נאר די האלבע שעה. כ'רעד נישט וואס וואס ס'פירט זיך להלכה למעשה ביים עולם, אבער אבער אבער אבער למעשה וואס שטייט איז דאך א האלבע שעה, וואס איז פשט אין דעם? אז ס'איז אריבער די האלבע שעה האט זיך געענדיגט, קענסט נישט, וואס א וואס א שיעור איז דאס? אויב ס'איז א האלבע שעה ס'איז מוגבל, נישטא אזא מין מצוה אין תריג מצוות, ס'איז מוגבל געווען פאר א האלבע שעה. חזל האבן דיר געוואלט אויסלערנען זאגט ער.

מיט ווער דו האסט אים געגעבן די כח התמדה? ער האט געכאפט געלעכטערס. נאר ביאורים ביראה. חצי שעה זאגט ר' משה לייב סאסובער עד שתכלה רגל מן השוק מ'האט אים א חצי שעה כאפ זיך א האלבע שעה זיי וויסן אז די האלבע שעה העט מעיד זיין אין אלע וועלטן די געלעכטער העט זיין גאר ערנסט די געלעכטער אויבן גיי ווייל ס'איז דאך רבותי ס'איז ידוע וואס די קדושת לוי זאגט יא ער זאגט היות אז די יוונים האבן דאך געוואלט האבן דאך געוואלט להשכיחם תורתך, לכן מן הראוי זאגט ער לכל אשר בשם איש ישראל יכונה, לכן אזוי איז זיין לשון, מן הראוי לכל אשר בשם ישראל יכונה לשים בשכלו להתמיד בתורתו יתברך כי הם ימים ראויים לכך, וואס טייטש חנוכה? און די סימן וואס ער געבט אויף דעם איז דאך פון מארגן פון ראש חודש, ער זאגט די קדושת לוי די סימן אז חנוכה איז די זמן פון תורה, א וואס? אז איז די איינציגסטע טאג אינמיטן די וואך וואס מען נעמט ארויס צוויי ספרים, נישטא אזא זאך אינמיטן די וואך, מארגן גייט מען ארויסנעמען צוויי ספרים. נישטא אזא זאך. אינמיטן די וואך נעמט מען ארויס צוויי ספרי תורות. איינמאל! נאר ראש חודש טבת. פארוואס? ווייל באווייזן אז חנוכה איז די זמן פון תורה, חנוכה איז די זמן פון התמדה בתורה, איז במילא, מ'נעמט זיך וויפיל מ'קען, און אויפן גרעסטן פארנעם אבער. יא רבותי, מ'האלט דא פאר חנוכה לעכט אבער אביסעלע התבוננות, ס'דא א, דער מאירי שרייבט אין הקדמה לשס, זאגט דער מאירי, עת לעשות לה' הפרו תורתך, עבדך אני הבינני ואדעה עדותיך, שרייבט דער מאירי אין הקדמה לשס, עת לעשות לה', עטס זיצן פסח און עטס עסן פסח מצה, עטס זיצן סוכות אין סוכה, ווייל ס'איז די צייט, ווייל ס'איז די צייט, הפרו תורתך, ביסט מחטיא די מטרה.

דער וואס וויל עס פארשטיין אביסעלע, די לשון הרמב"ם אין הלכות חנוכה, פרק ד' הלכה יב, באקאנטע לשון הרמב"ם וואס איז נישטא אויף שום מצוה בתורה. דער רמב"ם זאגט מצוות נר חנוכה חביבה היא עד מאוד וצריך אדם להיזהר בה תוך אריינקוקן ווייטער. אבער לאמיר זיך שטעלן אויף די דריי ווערטער חביבה היא עד מאוד, וואס איז פשט אין דעם לשון? נישטא כזה לשון הרמב"ם אויף שום מצוה, חביבה היא עד מאוד, חביבה. יא? דאס איז די טעג שטייט אין פני יהושע אין שבת איז די טעג פון חביבות יא? אבער וואס וואס איז חביבה היא עד מאוד? אז ס'איז געווען אמאל א מלך א גרויסע מלך האט חתונה געהאט מיט א ארעמע פרוי חתונה געהאט מיט א ארעמע פרוי איז אז ער נעמט איר וואוינען ביי זיך אין פאלאץ פון זיבן הונדערט פראיעקטארס מיט פינף הונדערט לוסטערס, מיט די אלע, דאס באווייזט נאך נישט אז ער האט צו איר א חביבות, ער איז א מלך, ממילא נעמט ער איר וואוינען דארטן, דאס איז נישט ווייל ער האט צו איר א חביבות, ווען ווייזט עס ער האט צו איר א חביבות? טאמער ער גייט מיט איר וואוינען אין די בונקער פון אנדערהאלבן צימערן ווייל זי וויל דאס, דאס באווייזט ער האט צו איר א חביבות. די חנוכה לעכט, אז מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים, און עס קומט חנוכה לעכט זאגט דער רבונו של עולם איך גיי אראפ צו דיר דארטן אינעם בונקער דארטן, דארטן וואו דו ביסט באהאלטן, דארטן גיי איך אראפ צו דיר, דאס באווייזט דער אייבערשטער האט צו אונז א חביבות אין די טעג, חביבה היא עד מאוד, חביבה היא עד מאוד, ידוע דער פני יהושע אין שבת אז וואס איז געווען די נס מיטן פך שמן? ס'איז געווען טומאה הותרה בציבור, הותרה איז טייטש לכתחילה, ס'איז נישט דחויה, הותרה, איז וואס איז געווען די נס, וואס איז געווען וואס מ'האט געדארפט דעם נס? זאגט ער מ'האט געוואלט באווייזן די חביבות, די חביבות, א חביבות איז דא אין די טעג, א חביבות, און דארף מען זיך מיטכאפן, א חביבות איז די טייטש איז, אז דער רבונו של עולם קומט אראפ צו יעדן איינעם, אין יעדן מצב, דארטן להאיר מתוך חשיכה.

ער האט זיך אנגעהויבן אויסצוטון די בגדים, ער האט געהאפט אז דארטן וואו די בור איז, אין די בור גייט דארט זיין אביסל לעכטיגער. ער האט זיך אויסגעטון, זאגט ער, א חושך איז געווען, מגשש באפלה, ער גייט אריין אין די צימער פון די בור, ער ווייסט נישט וואו צו גיין, א אלטע איד דארטן אליין, מורא אויף יעדן טריט, און ער ווייסט נישט וואו צו גיין, ער טאפט אונטן מיט די פיס, פלוצלינג האט ער געטראפן די פיס אין וואסער, אה! ער האט זיך מחיה געווען, שוין טיף אין וואסער, ער גיט א שפרינג אריין, זאגט ער, האט זיך געגעבן א טויבל, אז ער גייט ארויס, און ער דארף די קליידער, ער ווייסט נישט וואו מען גייט דא, ער הייבט אן צו טאפן די ווענט, און ס'איז נישטא, די קליידער איז נישטא, אוי ער האט שוין עפעס געטראפן, זאגט ער, ער זעהט שפעטער ס'איז נישט זיינע קליידער, ער גייט ווייטער, וויאזוי, ער האט געטאפט, ראש השנה פארטאגס, רבונו של עולם, ער האט שוין געטראפן, ער האט שוין געטראפן זיינע קליידער, שוין געטראפן זיינע קליידער, האט זיך געזעצט, האט זיך אנגעטוהן, אבער ער האט מחליט געווען, דאס איז עס, ער טאר נישט גיין נאך איין טריט טאר ער נישט גיין דא. ער האט געציטערט א איד עטליכע נײַנציק יאר ער קען דאך ווייסט וואס ווערן ס'איז א חושך מצרים דארטן ער קען נישט ס'האט אים שטארק וויי געטון מ'זאל פארשפעטיגן ראש השנה ביים דאווענען נישט ביים דאווענען די קרבנות וועט ער דארטן פארשפעטיגן ער איז געזעצן דארטן ער טאר זיך קיין ריר נישט געבן ער שטייט ער האט געהאט עגמת נפש ער זאגט בליבו היו תפילה ער האט געשריגן אין הארץ רבונו של עולם שיק מיר דא איינער אונטער ער האט געהערט ווי איינער איז מגשש די טרעפ אז איינער גייט דארטן אראפ ער האט געהערט ווי איינער גייט אראפ, האט ער געשריגן איך ווייס נישט דעם וועג ארויס, איך וויל ארויס גיין איך האב נישט דעם וועג ארויס, האט ער געהערט לאכן ווי יענער שרייט א מינוט א מינוט א מינוט, און ער גיבט אים האלטן אין די האנט, און ער גיבט אים א נעם ארויס, און דעמאלטס האט ער געזען אז ער איז געווען דרײַ סענטימעטער לעבן די לעכטיגקייט, נאך דרײַ סענט ווען ער גייט אביסעלע ווייטער איז עס שוין דארטן לעכטיג, ער איז געווען דרײַ סענטימעטער דארטן איז שוין געווען. האט ער שרייבט אז דאס האט מיך אויסגעלערנט, האט ער געזאגט רב שוע, א מענטש אסאך מאל איז אין א חושך אין רוחניות, די חשכות. וואס איז געווען? ער האט געהערט ווי איינער גייט אראפ, האט ער געשריגן, איך ווייס נישט די וועג ארויס. זאגט ער, עס קומט א חנוכה, מען הערט די קול אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, אז דו וועסט אים געבן א געשריי, איך וויל א וועג ארויס. וועסט פלוצלינג זען ווי איינער האלט דיר די האנט און וועסט זען אז דו ביסט געווען שוין א פאר סענטימעטער לעבן די לעכטיגקייט, אורו המבורך. וועסט זען אז דו ביסט שוין דארטן געווען, האסט עס נאר נישט געזען.

נאר דער חזקו ונתחזקה, דער זיך שטארקן אויפן גרעסטן פארנעם, זיך שטארקן, ווי הייסט דער דער בעל הסולם זאגט א מורא'דיגע געדאנק, דער בעל הסולם, א איד דער דער דאס איז יעצט להדליק נר חנוכה דארף מען לאור מתוך החושך ולמטה מעשרה טפחים, על פתח ביתו מבחוץ מצד שמאל, וואס איז די בראך זאגט ער, א מענטש ווערט דאך אזוי. ער ווערט געפאלן פון עליות מיט ירידות, ער ווערט געפאלן ביי זיך, זאגט ער, ס'איז געווען אמאל איינער א מלך, וואס איינער האט אים געטון א גרויסע טובה, א גרויסע טובה, האט ער אים געגעבן א שליסל פון אוצר, צוויי שעה קענסטו אנפילן וואס דו ווילסט. טשש, ער איז אריין געגאנגען אין אוצר, ער האט אנגעפילט זעק מיט רענצלען, זאגט ער, האט אנגעפאקט, אנגעפאקט רענצלען, ער גייט ארויס אינדרויסן, און די רענצלען, ער האט דאך געפאקט די רענצלען,

און ווייטער די זעלבע זאך, ער קומט ארויס אין דרויסן, און די לעצטע מאל, זאגן זיי, אז עס האט זיך געענדיגט צוויי שעה, זאגן זיי אים, די שומרים זאגן, אה, אה, איין מינוט, ווארט צו, דאס אלעס וואס מען האט אים אויסגעגאסן, איז געווען פיל מיט פעסער, מען האט אים עס אנגעפילט מיט פעסער, יעצט נעם אלעס און גיי אהיים, דאס אלעס וואס מען האט אויסגעגאסן, הערט גוט וואס ער זאגט. זאגט ער אז דער איד איז אריינגעגאנגען שפעטער צום מלך, האט ער געפרעגט אדוני המלך איך פארשטיי נישט וואס דא טוט זיך. פון איין זייט האסט מיר געוואלט געבן א גרויסע מתנה, האסט מיר געגעבן א שליסל אויף צוויי שעה. די אנדערע זייט שטעלסטו אוועק שומרים דארטן זאלן מיר אויסגיסן אלצדינג זאלן זיי מיר אויסגיסן אינדרויסן. יא, אויסגיסן. און שפעטער גרייטסטו מיר נאכהער צו אין פעסער. וואס טוט זיך דא? וואס איז דאס אויף? הערט גוט רבותי זאגט ער אז דער מלך האט אים מסביר געווען הער זיך איין איך האב דיר געוואלט מכיר טובה זיין האסט מיר געטון א טובה. כ'האב דיר געוואלט געבן צוויי שעה זאלסט אנפילן,, אבער כ'האב דאך געוואוסט אז נאך צען מינוט דו פילסט אן רענצלעך מיט דיאמאנטן בריליאנטן, דו עסט שוין חתונה מאכן איר איר אייניקלעך, שוין קען דאך איך שוין טרינקען קאווע צו רייכערן ציגארעטעס, וואס דארף איך, איך דארף שוין נישט ארבעטן, גענדיגט, כ'האב צען מינוט האב איך שוין ארלעדיגט, צען מינוט און שוין, כ'בין שוין חתונה איר איר אייניקלעך. האט די מלך געזאגט אבער איך האב דאך געוואלט מאכן דו זאלסט גאנצע צוויי שעה דו זאלסט ווערן א מיליארדער נישט קיין מיליאנער איך האב געוואלט דיר פארביי גיין מען זאל דאס אויסגיסן וועסטו גיין נאכאמאל אנפילן און וועסט עס נאכאמאל אנפילן עס אויסגיסן וועט נאכאמאל אנפילן און אזוי ביז ביסט געווארן טאקע די מיליארדער הערט גוט וואס ער זאגט זאגט ער דאס איז די פשט פון יעדן ירידה וואס כאפט א בחור אינגערמאן איך ווייס איך בין דאך אויבן פארוואס בין איך געפאלן זאגט ער ווייל מען דיר זיין נאר אויבן דיר זיין נאר אויבן עס האסט נישט שפירן קיין, עס האסט נישט שפירן וואו די טעם פון דעם, האסט נישט שפירן, האסט נישט שפירן ווי מען דארף אויסנוצן די צייט, דו ביסט דאך שוין אויבן, דערפאר האט דער אייבערשטער געמאכט אזא זאך וואס הייסט א ירידה, א נפילה, פון א אינגערמאן, פון א בחור א ירידה, א נפילה, פארוואס? ווייל אזוי טוט ער זיך נעמען איבער א נייעס, און אזוי וועט ער אנפילן דעם גאנצן צייט, דעם גאנצן תפקיד זיינע, דייקא דורכ'ן ירידה, דייקא דורכ'ן נפילה. יעצט הערט גוט, זאגט ער, שטעל דיר פאר.

אזוי איז די מצב ביי אונז ביי ירידות ביי נפילות, אז דו עסט האבן דעם שכל, עסט האבן דעם שכל, ביסט ווייטער געגאנגען, אנגעהויבן נאכאמאל, אנגעהויבן פון איבער א נייעס, ביי יעדן נפילה ביי יעדן ירידה, דעמאלטס עסטו זעהן אז די ירידה איז געווען א דמיון, אז די אויסגיסן וואס איז געוואלד געווען א גרויסער דמיון איז דאס געווען, איין גרויסער דמיון, אז דו הייבסט אן שטענדיג איבער א נייעס, שפעטער דו גייסט זיך מחזק זיין.

א מזונות און געטיילט פאר די קינדער ס'איז געווען פונקט ווי היינט איר קענט זיך אליין פארשטעלן און געבן פאר די קינדער יעדן איינעם ראש חודש א מזונות און ס'געווען עפעס איין אינגל וואס ער האט געכאפט ער האט געהאט גרויס כיבוד אב ליב געהאט זיין טאטן ער וויל עס באהאלטן פאר זיין טאטן ער וויל עס באהאלטן פאר זיין טאטן ער נעמט א סערוועטל באהאלט עס פאקט עס איין פארן טאטן עס איז פארן טאטן עס איז פאר זיין באליבטן טאטן איר קענט זיך פארשטעלן טאטע וואלט זיך מחיה געווען פון דעם אבער נישט סתם ווער האט געהאט דעם מזונות אין שטוב. ער באהאלט עס. ס'איז געקומען די ערשטע הפסקה, איז געווען סתם אינטערעסאנט ווי ס'קוקט אויס, ווי די טאטע העט אויסקוקן, ער גיבט א מאך אויף אזוי דעם סערוועטל אזוי, און ער זעהט ס'איז עין רואה והלב חומד, פוהמ, ווי גייט דאס עין רואה והלב חומד, און ער האט געגעבן א בייס אריין, אבער ער האט גלייך פארפאקט, ער האט געגעבן א בייס אריין און גלייך פארפאקט דעם סערוועטל צוריק שא. קומען די קומענדיגע הפסקה, האט ער נאכאמאל געוואלט זעהן, און ער האט געגעבן דארטן נאך א בייס. און שפעטער ביין הסדרים האט ער עס נאכאמאל געגעבן א דריטע בייס, און אבער גלייך פארפאקט צו בלייבן, איר קענט זיך פארשטעלן אנגעקומען צום טאטן, עס איז שוין געבליבן אזוי נאשעך פון אלע זייטן געווען געביסן, זאגט ער, זאגט ער אזוי, ער איז אהיים געקומען, זיין טאטי, טאטי איך האב דיר געברענגט א א סורפרייז, איך האב דיר געברענגט א מתנה, איך ברענג דיר א מתנה, ער ברענגט אים סערוועטל, טאטע מאכט אויף די סערוועטל, זעהט ס'איז א מזונות, און ער האט געזעהן ווי ס'איז צוביסן, דעמאלטס האט די טאטע געלאזט אפאר ווארעמע טרערן. פרעגט וואס איז? האט ער געזאגט איך זעה דאך ווי די קינד האט עס ליב געהאט, זעהסט דאך ווי ס'איז צוביסן און ער האט עס נאך איבערגעלאזט! ס'איז דאך אזוי צוביסן און ער האט עס נאך איבערגעלאזט! אוי די טייטש ווי די קינד איז מיר געטריי! טא א מענטש והיה כל הנשוך וראה אותו וחי האט מען דאך געשמועסט דאס די חנוכה לעכט אז די מענטש איז צוביסן צושניטן צוריסן צושליסן צופליקט צוקנאקט ברוח ובגשם און ער האלט זיך מיטן אייבערשטן! בשביל להדליק מתוך החשיכה, והיה כל הנשוך, ווי ס'איז געזאגט עשה לך שרף איז דאך להדליק, ושים אותו על נס שעשה ניסים, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי דאס איז שהחיינו, אבער והיה כל הנשוך דער צוביסענער פון דעם וראה אותו וחי דער חי עולמים האט חיות פון דעם, ווי די מענטש האט שכל און אין יעדן מצב מיט שכל זיך מחזק, לאזט זיך נישט נאך. לאזט זיך נישט נאך בירידות כמו בעליות. שטענדיג איבער א נייעס, דאס איז דאך די חנוכה די התחדשות אין ירושלים פלעגט מען זאגן, ווי עפעס א ירושלימ'ע ווערטל, אז עס איז געווען עפעס א איד וואס האט געהאט א גרויסע תאווה אויף מאכן שהחיינו'ס, שהחיינו'ס, געווען עפעס א אראבער דארט א ירקן, אראבער, ער פלעגט אריינקומען צו אים, ס'איז דא עפעס א נייע זאך א שהחיינו, און דער אראבער האט אים כסדר געשריגן, דו האסט דאך נישט קיין געלט, וואס קויפסטו יעצט, ווארט אפאר וואכן זאל אריבערגיין, זאל ווערן ביליגער.

די איד איז ארויס, ס'איז אריבער צוויי חדשים די אראבער איז געשטארבן, מ'האט ארויסגענומען אין ירושלים זיין געשעפט אויף א מכרז אויף א מכירה, א מכרז אויף פארקויפן ווער ס'גיבט מער געלט, די איינציגסטער וואס האט געוויסט וואס איז באהאלטן אונטער די באלאטעס איז געווען די איד, דער שהחיינו איד, און ער האט געקויפט, ער האט זיך געגאנגען בארגן געלט, און ער האט געקויפט דעם געשעפט, און ער איז געווארן א מיליאנער, האט מען געזאגט אין ירושלים, בזכות וואס איז ער געווארן א מיליאנער? בזכות שהחיינו, יעצט הערט גוט א הייליגע ירושלימ'ער ווארט, ווי מען זאגט אין ירושלים אזוי, תכונת היסוד פון א אידיש קינד איז שהחיינו, שטענדיג איבער א נייעס, זיי זיך מחדש, געווען א ירידה, א נפילה, איבער א נייעס, חנוכה נייעס, איבער א נייעס בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית נקראו ראשית די תכונת היסוד פון א אידן שטענדיג ראשית ס'איז געווען א ירידה נפילה איבער א נייעס שהחיינו. דא זיצט א אראבער וואס ער לאזט עס נישט דער אראבער דא לאזט נישט מאכן די שהחיינו פארוואס ווייל ער ווייסט דער אראבער אז אז אז די די מענטש דער בחור וועט זיך נעמען שהחיינו האט נישט וואס צו טוהן מיט אים ער האט שטענדיג מחדש אבער טאמער די איד לאזט זיך נישט און ער גייט ווייטער שהחיינו טרעפט ער שפעטער זיינע מיליאנען פון דעם וועט ער ווערן א גביר ווייל אין יעדן אידן איז באהאלטן מיליאנען נאר דער אראבער לאזט עס נישט ער ער לאזט נישט דעם שהחיינו אבער דער איד וועט זיך נישט לאזן ער וועט פארשטיין וואס מען האט געשמועסט אז ער האט עס נישט שפעטער א ירידה איז געווען דמיונות וואס מען האט געשמועסט דארטן פון בעל הסולם ער וועט פארשטיין אז די צוביסענע מזונות פון דעם וראה אותו וחי

ס'איז א מעשה נורא. ער איז דאך געווען אין סיביר. ער זאגט מ'האט אמאל אריינגענומען דארטן א אידן אין סיביר מ'האט דאך נישט געלאזט דארטן גארנישט אריין. נישט קיין תפילין נישט קיין טלית נישט קיין ציצית נישט קיין לולב נישט קיין שופר נישט קיין סוכה נישט קיין גארנישט. נישט קיין גמרא נישט קיין חומש נישט קיין תהלים. זאגט ער אזוי. ס'איז געווען עפעס א איד מ'האט אים דארטן אריינגענומען אין סיביר ער זאגט איך געדענק נישט דעם נאמען פון ס'איז א געגנט וואס איז געווען ממש נידחת שבנידחת די קעלט די פראסט די ס'איז געווען שומם. דער איד איז אריינגעקומען האט מיטגענומען א גמרא מיט א מיט תפילין. זיי זאגן, ניין ניין ניין דאס נעמסטו נישט, ניין די גמרא, ער גייט זיך אן די זייט שטילערהייט, דעם של יד, מען האט אים אלץ אוועק גענומען, נאר של יד האט ער יא געלייגט אונטער דעם, מען האט עס נישט געמערקט, דעם של יד, תפילין של יד האט ער אנגעטון אויפן האנט, נישט געמערקט, מען האט גארנישט אריין געלאזט, נישט קיין ציצית, נישט קיין תפילין, נישט קיין סוכה, נישט קיין גמרא, נישט קיין גארנישט, של יד איז געווען באהאלטן, ער איז אריין געגאנגען. נאך א לאנגע צייט איז ער געזעצן דארטן א שבת, און שבת נאכמיטאג האט ער געפריווט ארויסצוגיין אזוי פון זיין בונקער פון זיין דירה, און ער האט געהערט עפעס א קול, ער האט געהערט א קול, איינער שרייט, ער זאגט אז דארטן ווייל די קעלט, ס'איז נישטא קיין בנינים דארטן, האט מען געהערט ביז גאר ווייטנס, איז ער נאכגעגאנגען די קול, ער גייט נאך די קול האט ער געזען אין פענסטער שטייט דארטן א איד, א איד מיט לאנגע האר, לאנגע האר. און ער וויינט א געוויין, שרייט ארויף דערהויבן דעם ידיד נפש אב הרחמן און חזר'ט עס איבער, האט ער דערציילט ער איז געשטאנען לעבן אים צוויי שעה און דער איד האט געוויינט ידיד נפש אב הרחמן משוך משוך, און דער איד וויינט נאך צוויי שעה האט ער אים געמערקט. האט ער אים געגעבן, אה, די ערשטע מאל וואס איך זע א איד, צוואנציג יאר בין איך דא, האט ער אים געזאגט, איך בין דא צוואנציג יאר, איך האב נישט קיין תפילין, נישט קיין טלית, נישט קיין ציצית, נישט קיין לולב, נישט קיין גמרא, נישט קיין תהלים, נישט קיין חומש, צוואנציג יאר בין איך דא, איך האב דא גארנישט, האסט געברענגט עפעס מיט דיר? האט ער אים געזאגט, וואס געברענגט? מען האט מיך גארנישט אריינגעלאזט, איך האב איין זאך האב איך, תפילין של יד.

זאגט ער רבותי לאמער זיך געבן א באטראכט, ווען אונז זיצט מען צוואנציג יאר אן קיין תפילין, צוואנציג יאר אן קיין גמרא וואלסטו אויך געשריגן ידיד נפש אב הרחמן, וואלסטו אויך אזוי געוויינט ידיד נפש, שטייט א איד האלטן צוואנציג יאר האט נישט געזען די רבי'ן האט נישט געזען קיין שבת טיש האט נישט געזען גארנישט האט ער געהאלטן זיך מיטן ידיד נפש אב הרחמן צוואנציג יאר ווען דו האסט נישט קיין גמרא. האט ער געשריגן צום עולם ער זאגט צוואנציג יאר האסטו יא תפילין האסטו יא שבת איז יעצט לאמיר געבן א געשריי ידיד נפש אב הרחמן ווי איינער זאגט ביסטו נתפעל געווארן א ירידה א ירידעלע ווייסט שוין פון ירידעלע יענער האט צוואנציג יאר האט ער גארנישט און ער שרייט ער האלט זיך מיטן ידיד נפש אב הרחמן צוואנציג יאר דא ער וויינט היינט האב איך געהאט א שוואכע טאג א ירידה היינט א ירידה און ער כאפט נישט אז דער בעל דבר וויל מאכן פון אים ווי האט ער געזאגט רב גאדל אז ער האט נישט מורא פון די עבירה ער האט מורא פון די גוררות האט ער מורא פונעם גורר זיינע קיין ידיד נפש קען ער שוין נישט שרייען. פארשטייט ער שוין יבש. יא. רבותי, האלט איך אז ס'איז גרויסע זמנים דא פאר חנוכה לעכט. פארליינען א לשון פונעם שפת אמת, וויסן וואס איז, מ'מאכט א ברכה להדליק נר חנוכה. וויסן וואס דאס איז להדליק נר, מורא'דיגע לשון. איר ווייסט אז ס'איז דאך דא, מ'מאכט דאך א נידון דא.

רבותי הערט גוט, וויסן וואס די ברכה איז. די לשון פון שפת אמת איז אזוי, וזה עצמו שם חנוכה, ער זאגט אזוי, ווען דו צינדסט חנוכה לעכט, דא איז טאקע נישטא קיין נר וואס הייסט נר חנוכה, אויבן ווערט אנגעצינדן די נר חנוכה, אויבן איז דא א נר חנוכה אין די טעג, וואס פון דעם ווערט אין די טעג תשפ א ווערט די ניסים פון אלצדינג, זאגט ער משל, פונקט ווי א מענטש האלט א קינד, זאָגט דער שׂפֿת אמת, און ער האַלט דעם קינדס האַנט, און מיט דעם קינדס האַנט הײבט ער אָן צו מאַכן נקמה בשׂונאיו. מיט דער ער האַלט דעם קינדס האַנט, און מיט דער האַנט פֿון דעם קינד, ער האַלט אָן דעם האַנט פֿון דעם קינד, משל, יאָ, וזה עצמו שם חנוכה כמו חנוך לנער על-פּי דרכו, כּי הקדוש-ברוך-הוא עושה הנס, באמצעות בני ישראל להרגילם להתמשך אחר הנהגה העליונה וואס איז טייטש זאגט ער משל א מלך שאוחז ביד בנו דער שפת אמת ער האלט דיין האנט און ועושה בידו בעצמו נקמה בשונאיו מיט דיין האנט מאכט ער מאכט ער נקמה בשונאיו מיט דיין האנט מאכט ער די ניסים זאגט ער דו צינדסט אן דא להדליק און דעמאלט צינדט אן אויבן די אייבישטער די נר חנוכה וואס פון דעם ווערט די גרויסע ניסים וכן גם עתה זאגט ער מתעורר הנס בשמים ווען? במצוות הדלקת נר חנוכה ווען דו מאכסט דא נר חנוכה דעמאלטס ווערט מעורר דער נס וואס דער נס הייסט אויבן נר חנוכה ולכך מברכין זאגט ער להדליק נר חנוכה ולא אמרי להדליק נר בחנוכה רק שיש למעלה נר חנוכה אויבן איז דא ובני ישראל מדליקין אותו הנר בכח מעשיהם למטה איר פארשטייט מיט אונזערע מעשים דא מיט דעם גיט מען אויבן א צינד אן אבער מען דארף זיך דא גיבן רבותי אביסל א שאקל ס'איז זעקסטע לעכטל אה זעקסטע לעכטל אה. איך ווייס רבי יאסל קאדזשעליק האט אמאל געפרעגט רבי שלומקע זווילער ער איז דאך ארויף מיט רבי שלומקע זווילער דא קיין ארץ ישראל און רב רב רב רב רב יאסל אמאל געפרעגט רבי שלומקע זאגט איך ווייס נישט איך בין געווען אין זוויל אין רוסלאנד דארט נאך געפילט איך בין א חנוכה א פורים א יום טוב א פסח חאמעגע דא איך פיל נישט גענוג איך פיל נישט האט רבי שלומקע געזאגט אז דו ווייסט איינער שלעפט אויף זיך טאנען וואסער יא דו ער שלעפט ער קען נישט ער שלעפט ס'איז שווער ער קען נישט ער שלעפט ער שלעפט

כ'מיין צו זאגן קעגן דעם, ס'דא ערב חנוכה האט יעדער איינער פיל גרויסע אורות געהאט דארף שוין חיזוק, זעקסטע לעכטל, ער איז שוין אינעווענדיג, ער איז אין מקווה. זאלסט דארפן פארשטיין אז ס'איז פארקערט ווייל דו ביסט אין מקווה, וועגן דעם פילסטו נישט. דו פילסט נישט ווייל דו ביסט אין מקווה, אבער גיב זיך אביסל א הדלק, גיב זיך א צינד אן אביסל. אויב דו פילסט נישט יעצט, פריערט, ביי ערב חנוכה איז געווען די טענה'ן אויף דיר, אבער יעצט האסטו געפילט. יעצט פילסטו נישט ווייל דו ביסט אין מקווה, אבער דארף זיך געבן א גוטן להדליק צו דעם. אוי אדער א להדליק רבותי אין אזעלכע גרויסע זמנים, זמנים פון פקידה, וואס איז די גרעסטע פקידה, און דערציילט נאך דער שפת אמת איז אריין געקומען צו אים געווען א אינגעלייט פון עפעס א שטאט וואס איז געווען דארטן א שווערע מגיפה זיי האבן זיך מזכיר געווען דער שפת אמת איז געווען דעמאלטס דער זעקסטע לעכטל איך מיין דער זעקסטע לעכטל אן די זעקסטע לעכטל אן די בורא רפואות.

זאגט ס'קומט די זעקסטע לעכטל שוב אויף בורא רפואות און אזוי איז געווען והמגפה נעצרה מען האלט פאר אזעלכע גרויסע זמנים זיך נאר גיבן א גוטן שאקל זיך גיבן א שאקל ס'וואנט זיך דאך נאר אין אונז ווי האט ער געזאגט דארט איז געווען א בעיביסיטער א מאמע האט געדארפט גיין צו א חתונה און איבערגעלאזט א בעיביסיטער מיט א קינד א בעיביסיטער און די קינד וויינט און וויינט און וויינט און די בעיביסיטער האט געגעבן א באטל און ער וויינט ווייטער ער וויינט און וויינט. זי גיט אים א באטל און ער טרינקט נישט, ער טרינקט נישט און וויינט, און אזוי די בעיביסיטער אנגעהויבן צו וויינען צוזאמען מיט אים, שעה'ן לאנג וויינען זיי צוזאמען די בעיביסיטער מיטן אינגל, איינס אזייגער קומט צוריק די מאמע, איינס אזייגער ביינאכט, פרעגט וואס איז דא געשעהן? זאגט איך ווייס נישט, ער וויל נישט טרינקען און ער וויינט, די מאמע צוגעגאנגען צום באטל, וואס האט זי געזעהן? אז ביי די מוצץ אויבן אויפן באטל, וויאזוי הייסט די מוצץ אויבן אויפן באטל, נו? די מוצץ, איז אויפן מוצץ איז נישט געווען קיין לאך, ס'איז געווען פארשטאפט, האט די מאמע געמאכט א לאך און די קינד האט אנגעהויבן צו טרינקען און שטיל געווארן דא. דער אייבערשטער גיט דיר א באטל פול מיט השפעות, ניסים ונפלאות, וואס נישט חנוכה, אבער מוזט מאכן ביי זיך א לעכעלע, מאך ביי זיך א לעכעלע עס מקבל זיין, הייב זיך אן צו נעמען, נוץ אויס די צייט, פאטשקע נישט די צייט. זיי דערציילן אין גער אז ר' בנציון אסטראווער איז אריינגעגאנגען צום חידושי הרי"ם די ערשטע טאג ראש השנה, ער האט צען יאר נישט געהאט קיין קינדער, צען יאר האט ער נישט געהאט קיין קינדער, איז ער אריינגעלאפן צו ר' בנציון אסטראווער אריינגעלאפן צום חידושי הרי"ם, געוויינט עס איז אן עת פקידה איך דארף א קינד, וואס ווילסטו פון מיר פרעגט די חידושי הרי"ם, ס'איז היינט א פקידה, האט זיך וואלטסט א האט די חידושי הרי"ם אים געענטפערט וואלטסט א פקידה דארפסטו מיך נישט האבן, וואלטסט א פקידה דארפסטו מיך נישט האבן. דער ר' בנציון אסטראווער איז אריין אין בית מדרש גרעב ער האט זיך אוועקגעלייגט אויף די באנק און ער האט געשריגן דארטן יעלה ער האט געמאכט קולות וברקים האט געהערט א פקידה קען ער פועל'ן ניין חדשים נאכדעם האט ער געהאט די ערשטע אינגל צען יאר נאכן חתונה וואס א פקידה דארפסטו מיך נישט האבן ווען ס'הייסט ס'קומט א פקידה חנוכה לויפט אהין און לויפט אהער און האקט אויף מאך זיך אפ גיב ביז עס איז ביי דיר גיב זיך א שאקל מאך אויף די גמרא מאך אויף די סידור מאך אויף די תהילים מאך אויף די חומש נעם זיך מאך א לעכעלע ביי זיך לויפט אהין און לויפט אהער וויסן אז דאס איז טאקע די צייט ס'איז נישטא קיין אנדערע צייט און דאס אויסנוצן דא די צייט. יא מען זאגט דארט אין וועלט א ווערטל. איז דארטן געווען אמאל איינער וואס האט געהאט אסאך געלט און שכל נישט. געלט יא און שכל נישט. ער איז אריינגעקומען פאר כל נדרי אין א בית מדרש, האט זיך געעפנט מ'פארקויפט פתחו שערים פאר כל נדרי, אך א גרויסע דינג, פארקויפט פאר טייער געלט. און מ'זעט עשירים מ'פארקויפט צען טויזנט דאלער פתחו שערים.

כ'האב געזען די עשירים רייסן זיך, כ'האב געוואוסט ס'איז עפעס א גוטע זאך. במה דברים אמורים, אונז ווייסט מיר אז די עשירות מיט די ניסים מיט אלסדינג קומט פון די חנוכה לעכט, רפואות מיט ישועות אלס קומט דא, דא זיי משקיע זיין, דא דא מיין ניסים, יעצט פאטשקע נישט די צייט, הייסט פקידות, דא דען נוץ אויס די צייט. ווי די חפץ חיים האט דערציילט אז ס'איז געווען איינער א עני מרוד וואס איז געווען אויך חייב ראשו למלכות, זאגט די חפץ חיים פארוואס?

קיינער האט נישט געקענט ראטעווען, קיין שום לויער נישט. ער איז געגאנגען אין די גאס דער ארעמאן, און עפעס א כרכרה כבודה, א כרכרה א, איז אריבער געפארן, עפעס א גביר, א גרויסע גביר, און האט אים געזאגט קום ארויף, ווילסט א טרעמפ, א היטש, קום ארויף. האט אים אריינגעפירט אין שטאט אריין, ער קומט אריין אין שטאט און ער גייט אראפ פונעם כרכרה, האבן אלע געפרעגט דעם ארעמאן. ווי? דו ביסט געפארן מיט אים? דו ווייסט ווער דאס איז? דאס איז דער קייסער! האסט גערעדט מיט אים א צוויי ווערטער? טא ווען איך ווייס אז דאס איז דער קייסער, איך דארף דאך אים האבן וויכטיג, ער וואלט דאך געקענט ראטעווען דאס לעבן. האט ער זיך געריסן האר פון קאפ, וואו? איך האב דאך נישט געוואוסט אז ער איז דער קייסער! האט ער געזאגט, ער האט נישט געוואוסט, אבער דו ווייסט יא אז חנוכה קומט אראפ דער אייבערשטער צו מיר למטה מעשרה באלד ביי חנוכה לעכט, דו ווייסט ער קומט אראפ צו דיר הערן דיין יושב בסתר, וואס הייסט ער דארטן, ער גיבט זיך א גוטן צינד אן,